ב' חלקים משיחת עשרה בטבת תשנ ב. איז דאך כמדובר כמה פעמים, איז דאך דא דער צווייטער אפטייטש אין דברי כבושים, אז דאס איז ניט חס ושלום וואס מען וויל זאגן מוסר אידן, נאר דאס איז פארבונדן מיט תכבוש במצולות ים כל חטאתם, און דאס אז איינער רעדט וואס איז מיר זיכער אז יעדער איד נאר מען דערמאנט אים וועגן די ענין פון תשובה, און אז א תשובה איז אלעמאל אין לך דבר העומד בפני התשובה, און על אחת כמה וכמה אין אין די צייטן לאחרי מעשינו ועבידותינו, און בפרט נאך לויט די הכרזות און די הודעות פון נשיא דורנו פון רבין דעם שווער. אז שוין הכל מוכן לסעודה, ניט סתם צו גאולה, נאר ערשט צו די סעודה וואס איז שוין פארבונדן מיט דער גאולה האמיתית, ממילא איז דאס אויכעט די סעודה האמיתית און בתכלית השלימות, אז זי האט סיי בשר און אויכעט דגים, און זיכער אויכעט יין המשומר. וואס דאס איז דאך פארבונדן בכלל מיט די שמירה מכל ענינים בלתי רצויים, וואס דאס איז דאך בעיקר נוגע אז אויך ביי בשר איז דאך אויכעט דא בשר שנעלם מן העין, איז דאס אבער א ענין וואס איז פארבונדן מער נישט ווי מיט א ענין פון דברי סופרים, מה שאין כן ביין וואס נעלם מן העין ווערט דאך דעמאלט איז ס'איז עלול, אַז וויבאַלד אַז ס'איז נעלם מן העין איז דאָ געווען אין דערויף אַ כוונה, וואָס האָט געדאַרפֿט, געוואָלט אין דעם עפּעס משנה זײַן, ממילא דאַרף מען חוקר ודורש זײַן, צי די כוונה איז בתכלית מן הקצה אל הקצה, אָדער כּדי עס זאָל זײַן דער ענין אויכעט פֿון אתהפּכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא אין תכלית השלימות, במילא דארף דאס זיין מן הקצה כמדובר כמה פעמים, אבער דאס האט אויכעט א שייכות בכללות צו דעם ענין התענית, וואס בכלל איז דאך דא תענית מדברי סופרים, איז דאך דא כמה תעניות מדברי סופרים, ס'דא דער אויפטו פון דעם תענית פון עשרה בטבת, אז ער איז עשרה שבעשירי,

צו די שונאים וואס זיי זיינען פארבונדן מיט שנת פון וואס איז קרוב קץ הגאולה, און ניט נאר קרוב קץ הגאולה נאר ס'איז שוין לאנג דורך געגאנגען כל כל הקצים, און שוין אויך איז דא דער ענין פון אלע הכנות בזה, וואס די הכנות זיינען שוין אויך אויפגעטאן געווארן, און הכנה רבתי. נאך מערער ווי מ'דארף האבן צו א גאולה סתם, נאר צו א הכנה רבתי וואס אין למעלה הימנו, דערפאר וואס קומט אויכעט גלייך די גאולה, אויכעט אין א גאולה שאין גאולה, אין גלות לאחר זה, במילא אין גאולה לאחר זה, וואס דערפאר זאגט מען דאך שירו להוויה שיר חדש, לשון זכר, ווי ער טייטשט אפ אין תוספות אז דאס אן ענין פארבונדן אז אין גלות אחריה און דאס במילא דאס די לעצטע גאולה וואס אזוי איז דאך אויכעט ווי מען האט דאך געהערט פון נשיא דורנו פון רבי'ן דעם שווער איז שוין הכל מוכן ביז הכל מוכן בכל הענינים וכל הפרטים ופרטי פרטים און אויכעט אפילו דער שולחן איז שוין ערוך און אויף אים שטייען שוין מכל מעדנים סיי דער יין המשומר כמוזכר לעיל, און סיי בשר און סיי דגים, און דער בשר דווקא פון דער בשר פארבונדן מיט שור הבר, און דגים דווקא פארבונדן מיט לוויתן וכמדובר כמה פעמים, ועוד והוא העיקר אז ס'דארף זיין תיכף ומיד ממש די התחלת האכילה, אבער די אכילה מאכט זיך פון די אלע עניינים דם ובשר כבשרו, דער דם ובשר כבשרו, דער דם ובשר הגשמי פון יעדער אידן פון דורינו זה, ווערט אויפגעטון מחדש אין אן אופן חדש לגמרי, דער די פון די עניינים פון יין המשומר און פון שור הבר און פון דעם לוויתן, ועוד והוא העיקר אז מען געפינט זיך שוין אין די שלימות פון עשר כמדובר לעיל אז דאס עשירי אין חודש וואס דער חודש איז אויכעט עשירי איז והעשירי יהיה קודש ממש וואס דאס איז פארבונדן מיט די גאולה העשירית תיכף ומיד ממש בביאת משיח צדקינו מיט די אלע עניינים והעשירי יהיה קודש וואס דעמאלט וואס דער דעמאלט ווערט תיכף ומיד ממש די רגע לאחרי רגע זה ממש, ווערן די אלע עניינים בפועל, ובפרט נאך אז מען האט מחליט געווען מאכן יעדעם פאר א שליח אין ענייני צדקה וכפליים לתושייה, ועוד והוא העיקר, תיכף ומיד ממש בכל עניינים האלו, וואס דעמאלט וועט מען זען ווי אזוי ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ווי אזוי מען נעמט ארויס פון די מיצר פון גלות און פון די מיצר פון די פון די גאנצע פון דער גאנצער וועלט און גאנץ סדר השתלשלות מאכט מען דערפון ארץ למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה און דארטן זעט מען ווי אזוי יעדער איד וואס יעדער איד ווערט אנגערופן בשם יעקב און בשם ישראל, ווי אזוי ער שטייט אין אן אופן פון ויחי, וכמדובר כמה פעמים מיט אלע פירושים שבדבר, טוט זיך דאס אויף אין די לעצטע רגעים פון גלות, און נעמט מיט מיטנעמען בראש פון די בתי כנסיות ובתי מדרשות ובתי המעשים טובים וגמילות חסדים במיוחד, פון חוץ לארץ, צוזאמען דערמיט אלע בתים פון אידן און אלע בנינים פון די אידן אין אן אופן פון בית פרטי, וואס פון די בית פרטי האט זיך שוין א יעדער איד געמאכט א בית כללי פון תורה עבודה וגמילת חסדים, און א בית אין וועלכן דער אייבערשטער זאגט ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחת ובתוך כל בית ובית פון יעדער אידן, און דאס ווערט די הקדמה קרובה ממש און טאקע אן הפסק אפילו רגע אחד, נאר ויגש אליו יהודה, אז גלייך נאך די תפילה און די הגשה ווערט גלייך אליו יהודה צו די תפילה וואס מען האט ערשט געזאגט רצה און דערנאך אויך מסיים געווען. מיט אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך, וואס דאס איז דאך אויכעט א הודאה וביחד עם זה אויכעט א תפילה, ווי ס'איז געווען בפשטות אין דעם אך צדיקים וואס מ'האט ערשט געזאגט, אין די אך צדיקים וואס מיר זאגן נאך תפילת ערבית וועט שוין זיין א הודאה, אז ס'איז נתקיים געווארן די הבטחה, און נתקיים געווארן בפשטות. און מען געפינט זיך בנערינו בזקנינו ומעשינו ועבודתינו פון משך כל זמן הגלות מיט אלע בתים פרטים און מיט אלע בתים כללים און מיט אלע ספרים און מיט אלע כתבי יד כמדובר לעיל במיוחד אין דעם ענין פון חמישה בטבת וואס דאס איז אויך דער חודש העשירי האט זיך אויכעט א שייכות מיוחדת צו דעם חמישה וואס דאס איז דאך דער שם פון יו"ד קיי ועוד והוא העיקר, אז מיר דארפן האבן קיין רמזים ופירושים און נאכפרעגן זיך, מיר זען כל הענינים מראה באצבעו ואומר זה אט משיח צדקינו און אט בתוקף מראה באצבעו און אט נשיא דורינו דער רבי דער שווער און אט אזוי דער אייבערשטער יוסיף ידו, וקיבץ און קלייבט צוזאמען יעדער אידן און אלע אידן בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו, והשיב לא נאמר אלא ושב עמו אנכי בצרה, און מען געפינט זיך תיכף ומיד ממש מיט עצמות און מהות אין מקדש אדני כוננו ידיך ועוד והוא העיקר, תיכף ומיד ממש!